אז אפילו משפחה מיטגלידער זעען זייערס אן אייגענעם אין אנדערע דימענסיעס ווי פרעמדע. און אויסער דעם איז דאך יעדער מענטש בכח צו זען דעם אנדערן נאר דורך דער פריזמע פון זיין אייגענער פערזענליכקייט, דורך די אייגענע ברילן, דעם אייגענעם געמיט. אבער ווי קוקט מען דאס אויף זיך דורך דער פריזמע פון זיך אליין?

פון א מענטשנ'ס אינערליכן לעבן, פון אינערליכן כסדר'דיגן געדייען, וואס אין לעצטן סך הכל גיט עס אים, דעם מענטש, זיין אייגן פנים. און ווייל מען זאגט אז סטיל איז דער מענטש, האב איך א באזונדערן פאר מיר כאראקטעריסטישן סטיל סיי אין מיין לעבן סיי אין מיין ארבעט. דער געמיינזאמער שירעם וואס איך טראג איבער ביידע,

געשיקט. קען איך איצט ענטפערן? יא, כ'שרייב, כ'האב געשריבן, און וועל שוין מסתמא אזוי אנגיין מיט מיין שרייבן, ווייל אן שרייבן קען איך נישט לעבן און לייבן. א געלעכטער אין א זייט, איך בין קיינמאל ניט געווען קיין סאנדעי שרייבער, שרייבן איז קיינמאל ניט געווען ביי מיר סתם א צייט פארטרייב, געווען אפשר טייל מאל א במקום לעבן.

וואלט אויפגעהערט צו עקזיסטירן. זעלטענע מאמענטן, אבער געבענטשטע. איך האב אנגעהויבן צו שרייבן ווען איך בין אלט געווען ארום אכט יאר. איך האב געלערנט אין דער אידיש-וועלטליכער שול דער מעדעם שול אין לאדזש. איין מאל האט אונז די לערערין קירשנבוים אויפגעקלערט א הארבן אויסדרוק אין קלאס וואס דאס מיינט אזעלכעס

אַװעקגעטראָגן צו דער לערערין, איר ברײטהאַרציק אַװעקגעשענקט דאָס װערק און באַקומען דערפֿאַר אַ קוש אין קאָפּ, מײַן ערשטן האָנאָראַר. שפּעטער איז געװען דער לערער רעזניק, װעלכער האָט געלערנט ייִדיש און געשיכטע און יעדע לעקציע פֿאַרװאַנדלט אין אַ גרױסע רײַזע פֿאַרן דמיון. און דער לערער רעזניק האָט געהאַט אַ טבֿע אונטער יעדער שריפֿטלעכער אַרבעט

איז געקומען פריע יוגנט און ס'איז געקומען דאס געטא. מיין באגעגעניש מיטן געטא דיכטער שמחה בונים שייעוויטשן, מיין אמת'ן לערער, מדריך, וועלכער האט מיך געלערנט נעמען דיכטונג ערנסט, ערנסטער איינקנעטן זי אין מיין לעבן. דאס האט ער מיך אריינגעפירט אין שרייבערישן קרייז אין געטא, דאס האט ער מיר געהאלפן גראבן אין זיך

דער געדאנק וועגן שרייבן א בוך וועגן לאדזשער געטא האט דוכט זיך פארבארגן א ברען געטאן אין מיר אויף א ברוכשטיק פון אן אויגנבליק, יענעם גרויסן שווארצן טאג אין אוישוויץ וואו איך בין אנגעקומען מיט א בינטל פון מיינע לידער אין האנט. א קאפא האט עס מיר ארויסגעריסן און א שליידער געטאן אין בלאטע. שפעטער בין איך געשטאנען א נאקעטע מיט א גאל אפראזירטן קאפ אבער מיט א געשאנקען לעבן. דוכט זיך אז שוין דאמאלט. שפעטער איז געווען דער קאצעט זאזל ביי האמבורג. מיין פריטשע איז געווען הויך אונטערן סאמע סופיט. כ'האב ארויסבאקומען א בלייער פון ערגעצוואו און מיט קליינע אותי'לעך אויפגעשריבן אויפן סופיט

זיינען געווען שייעוויטשעס ווערטער, ער פלעגט זיי ברומען מיט א נאגנדיגן ניגון, מיר קומען אום נאמענלאז תיקונלאז, כ'האב אים געפלעגט פיינט האבן פאר אט דעם ניגון. און שפעטער און שפעטער זיינען מיר אומגעקומען. אלץ איז געווען פארביי. דער טאג פון שלום איז אנגעקומען, אכטער מאי נײַנצן פֿינף און פֿערציק,

איך האָב דיר געבראַכט אַ זופּ, קאַרטאָפֿעלעך, מערן צימעס, װײן נישט, טאָכטער, נעם, עס, זע, װי עס שמעקט די מחייהדיקע לופֿט! ער האָט מיר געשטופּט דעם לעפֿל אין דעם, אין דער האַנט. דעם לעפֿל? צי אַ בלײַער? כ'דערמאָן זיך ניט. און דאָך האָט עפּעס אַ מין בלײַער זיך אײַנגעשרױפֿט אין מײַן מוח און אײַנגעקריצט

איז געשטאַנען מײַן אױסגעדאַרטע שװעסטער. װי אַ דין שװאַך צװײַגל האָט זי זיך געװיגט איבער מיר און אירע אױגן האָבן דערשראָקן געפֿלאַטערט מיט תּפֿילה, מיט געבעט. עפּעס אַ געבענטשטע גערעכטיקײט האָט מיך פֿאַרשױנט פֿאַר זײ און זײ פֿאַר מיר. כ'האָב געװאָלט דער דאָזיקער גערעכטיקײט אָפּצאָלן אַ חובֿ, האב געוואלט דער גערעכטיגקייט אפצאלן פארן גרויסן אומרעכט פון אונזער איינזאמקייט, פארן גרויסן אומרעכט פון נאמענלאזן אומקום. יא, דאס זיינען זיי געווען, יענע קאשמארפולע ליכטיגע טעג פון דער באפרייאונג. מיי, די צעבליעטע זון און די בשורה פון לעבן וואס עס האבן אנגעבראכט גראד די אוועקגעגאנגענע.

וואס מער איך האב געפילט אין זיך דעם דראנג צו שרייבן, דאס ארעמער און שוואכער האב איך זיך געפילט קעגן דער אומגעהויערקייט פון דער טעמע. כ'האב זיך געשראקן פאר איר, און אט די שרעק האט אנגעהאלטן אלע יארן ביזן היינטיגן טאג, הגם דאס

מיין טאטע איז אומגעקומען פון אן אמעריקאנער באמבע אין טאג פון דער באפרייאונג, און שמחה בונים שייעוויטש איז אוועק אויף דעם מיט דער לעצטער סעלעקציע אין לאגער קאופערינג. איר מוזט מיר מוחל זיין.

און פון אלע צוזאמען. יא, ס'איז נאך א פאלק אזוי איינזאם ניט אומגעקומען, און ס'איז נאך קיין געראטעוועטער פון אומקום ניט געווען אזוי אליין און אזוי ניט געוואוסט וואס צו טאן מיט זיין געשאנקענעם לעבן. מיר האט זיך געדוכט אז איך ווייס יא וואס צו טאן, וואס כ'מוז טאן, שרייבן א בוך וועגן חורבן. און אפט האב איך בעת יענע טעג

דאס געמיט פון אונזערע טעג, פון מיין פעדער. ווייל אזעלכע טעג און יארן ווי מיר לעבן איבער, קאנען זיך נאר פארצייכענען מיטן שפור פון טריפנדיגע טראפנס ווירקליכקייט אין דער הייסער שעה פון איר דויערן. מער קאן מען גארניט טאן. איצט, נאך דער באפרייאונג, האב איך אים געגעבן גערעכט. מיר איז געווארן קלאר אז אנדערש האט מען ניט געקאנט ארויסברענגען די אויטענטישקייט פון יענע רגעס. האבן מיר שוין געהאט, מיר באפרייטע, דעם גרויסן אוצר, דאס געשאנק, פערספעקטיוו, דיסטאנץ פון צייט. אבער האבן מיר דען ריכטיג געקאנט דערמאנען? זיינען מיר דען געווען די זעלבע?

די גאס פון איין פערזאן ווייל צוויי האבן די גאס ניט געקאנט אדורכגיין צוזאמען. א געסל פון טונקעלע אונטערוועלט פיגורן און פון בארדעלן איינער נעבן אנדערן איינער איבערן אנדערן. דארט אין א בוידעם שטיבל האט ווי פון זיך אליין די באלאדע פון נעכטיגן וואלד גענומען ארויספליסן פון אונטער מיין פעדער.

און ס'איז געווען הארט פאר מיין אפפארן אין קאנאדע. א קאפיטל פון מיין לעבן האט זיך געזאלט ענדיגן און א נייס זיך אנהייבן. און דאמאלס, גראד דאמאלס, האב איך זיך געפונען ביים טיש מיט א ווייס זייטל פאפיר און מיט דער פעדער אין האנט. איך האב די פעדער אוועקגעלייגט גאנצע דרייצן יאר שפעטער, מיט קנאפע צוויי טויזנט פארשריבענע ווייסע זייטן שפעטער. און אט אזוי האב איך אנגעהויבן שרייבן פראזע. ניט געווען קיין פראגע פון באוואוסטזיניגן אויסוואל. די טעמע האט אנגעבאטן די פארם. וואס איך האב געוואלט זאגן האט זיך ניט געלאזן זינגען. דאס חורבן-ליד האט מיך ניט באנוגנט. כ'האב ניט געפילט זיך בכח אלס דיכטערין אויסצובויען א בילד פון א לעבן. וואס איך האב געקאנט דערגרייכן דורכן ליד איז געווען בלויז.

וואס פאר א מענטשן זיי זענען געווען ווען אלס איז געווען נארמאל און מען האט זיך געקאנט פארשלייערן אין פארשידענערליי מאסקעס, און שפעטער וואס עס האט זיך אנטפלעקט פון זייער עצם כאראקטער גלייך ווי דער שטורעם איז אויסגעבראכן ווען מען האט זיך מער פארשלייערן ניט געקאנט. דער צווייטער באנד פון דער ארבעט

לאזט זיך גאר אפט דערקענען פון וואס פאר א שטאפל אין דעם שרייבער'ס אינערליכן וועזן איינער צי אן אנדער פאראגראף פון זיין ארבעט קומט ארויס. דערפאר זענען פראזע ווערק זעלטן גלייכמאסיג און שלימות'דיג, זיי פאלן זיך פאנאנדער אויף טיילן און טיילעכלעך ווי די לידער פון א פאעט. און מיר דוכט אז וואס לענגער א מחבר קאן אנהאלטן

פֿון זײַן אַ נײַ-געקומענע, אַ גרינע, אין לאַנד קאַנאַדע, פֿון זײַן אַ טאָכטער פֿון אַ האָפֿנונגסלאָז קראַנקער מאַמען, און אַ צווייט לעבן, דאָס אַמאָליקע, געוועזענע, וואָס האָט דיך איבערגענומען אין זײַן רשות און דיר דיקטירט קאַטעגאָריש אָנצוגיין מיט אים, אָנצוגיין לאַנג, זייער לאַנג, ביז צו אַ ווײַטן שלוס, ביז דו וועסט זיך קענען דערלויבן, דײַן לעבן זאָל ווידער ווערן אַ גאַנצע.

ניט בלויז מיט פארברענטע טעפ און איבערגעקאכטע צי ניט דערקאכטע מאלצייטן פאר מיין הויזגעזינד, ווייל איך פלעג זיך אפט פארגעסן אין שרייבן, נאר געצאלט אויך מיט אסאך ערנסטערע זאכן, מיט א שולד געפיל פאר האבן ניט איינמאל פארנאכלעסיגט די נאענטסטע, פאר האבן פארנאכלעסיגט מיינע פריינד, פאר האבן פארנאכלעסיגט אזויפיל פון מיין אייגענעם לעבן. און ניט איינמאל האב איך זיך געפרעגט

און ניט איין מאָל פֿלעגט מיך אַ פּאַניק באַפֿאַלן, אַז עפּעס וועט געשען, אַז אַ שׂריפֿה וועט חלילה אויסברעכן און מײַנע הונדערטע פֿאַרשריבענע זײַטן וועלן פֿאַרניכטעט ווערן. און אַ צווייטע דאגה האָב איך אָפֿט געהאַט, די פֿראַגע, צי דאָס, וואָס כ'האָב שוין אָנגעשריבן, דאַרף שוין טאַקע אַזוי בלײַבן. דורך די אַלע יאָרן, וואָס אַזאַ לאַנגע אַרבעט ווערט געשריבן, שטייט דאָך דער מחבר ניט אויף איין אָרט. ער ווערט עלטער,

צום ניווא פון מיינע לעצטע, גאר לעצטע אנשויאונגען און ערפארונגען. און אזוי איז עס געווען ביז די דריי מאנוסקריפטן פון די דריי בענדער זיינען אפגעשיקט געווארן צום ארויסגעבער. באמת, מיר דוכט אז וועגן אט דער ארבעט, וועגן איר אליין, וואלט איך שוין געקענט אנשרייבן א בוך, ניט צו דערמאנען די צוועלף יאר ראנגלעניש אז די טרילאגיע

און פון איר אריינבליק אין זיך אליין. כ'וויל נאר אויסדריקן אונזער אלעמענס האפן אז ווי אין שמחת תורה האט זי שוין נאכדעם אוועקשטעלן דאס פינטעלע זיך גענומען צום בראשית פון א נייעם בוך. חוה, דו האסט גערעדט וועגן א יא צום לעבן. דער היינטיגער אבנט איז א הילכיגער יא צו דיין שרייבן, זאל עס דיך אינספערירן און שטארקן כדי מיר זאלן אלע זיין געשטארקט, חזק חזק ונתחזק.